אין די אלע פרקים לערנען אונז די גבולות פון יעדע שבט אין ארץ ישראל, ס'איז זייער שווערע פרקים, נישט ווייל ס'איז שווער צו פארשטיין די ענין, נאר פשוט ווייל די גאנצע תוכן הפרק צו וויסן די מאפע פון ווי יעדע שבט באלאנגט און ס'איז מחלוקת מפרשים אסאך פסוקים וואס זענען נישט קלאר בכלל וואס זיי זאגן אפילו מען ווייסט יא פונקטליך וואס יעדע נאמען פון יעדע פלאץ מיינט ווי ס'איז, דאס איז איין גרויסע מבוכה וואס מען ווייסט נישט, אסאך פסוקים זענען דא נישט קלאר וואס ס'מיינט די גבול גייט פון אויבן אדער פון אונטן אדער פון די זייט וואס ס'מיינט די אלע ווערטער דא. און איך האב נישט זיכער נישט קיין קלארקייט אין דעם, לאמיר פרובירן צו זאגן וואס באופן כללי, לאמיר זאגן באופן הכי כללי וואס ס'שטייט וואס מ'קען וויסן. איז קודם אונז האבן געלערנט די פריערדיגע נעכטן האבן אונז געלערנט די גבולות פון יהודה, און אונז האבן געלערנט די שטעט, ליסטעס פון שטעט וואס זענען געווען אין שבט יהודה צוטיילט לויט זייערע אלע געגענטער פון שטעט וויאזוי מען וויל עס רופן. יעצט נאך שבט יהודה רעדט געבט די פסוק די ירושה די נחלה פון יוסף. ס'הייסט דאס איז נישט די זעלבע סדר פון זיי ממש געוואוינט, דארף מען וויסן דאס איז א געוויסע אזעלכע סדר החשיבות און אויך א סדר פון נחלה, דאס הייסט מען גייט לערנען ספר יהושע זעהן אונז אז דריי, ס'איז געווען דריי עקסטערע נחלות וואס מ'האט נוחל געווען, קודם האט משה רבינו געגעבן פאר בני גד ובני ראובן און חצי מנשה אין עבר הירדן, שפעטער איז דא נאך צוויי נחלות וואס מ'רעדט דא פון צוויי זיי וואס זיי זענען דריי יהודה און יוסף דאס זעט אויס יהושע האט שוין אויסגעגעבן ביי גלגל נישט אלעס איז שוין גלייך כובש געווען אבער לפחות איז אויסגעטיילט געמאכט די גורל אדער אויסגעטיילט געמאכט קלאר די מאפע אין גלגל. נאך דעם פון פרק י"ז און ווייטער איז די רעסט און לעצטע זיבן שבטים וואס זענען געבליבן יא יוסף איז צוטיילט אויף מנשה און אפרים די לעצטע זיבן שבטים וואס זענען געבליבן דאס טיילט מען אויס אין שילה וואס דאס האט מען אינגאנצן נישט כובש געווען דעמאלטס נאכנישט אבער יהושע האט עס אויסגעטיילט געמאכט א גורל געשיקט שלוחים צו זען דאס זענען די דריי סארט נחלות וואס זענען דא. סאו יעצט האלטן אונז ביי די נחלה פון יוסף, יעצט ס'איז נישט גלייך נאך יהודה אונז וואלטן זיך פארגעשטעלט יהודה הייבט זיך אן פון דרום, פון דרום ארץ ישראל וואס מ'זאגט על קצה ארץ אדום הייבט זיך אן יהודה ביז ארויף אויבן אזוי ווי נאך ירושלים, יעצט נישט גלייך איז נישט גלייך איז ממש יוסף נאר פון איין זייט איז געווען בנימין און צווישן יהודה און יוסף בעצם נאך געוואוינט בנימין אבער בנימין האט נאכנישט כובש געווען אונז רעדן נאכנישט פון אים ס'הייסט לפי סדר החשיבות גייט עס דא אז נאך יהודה איז חשוב'ער יוסף, ממילא רעכנט מען דא די נחלה פון יוסף. און יוסף אליינס איז נאך קודם איז דא דא א נחלה פון גאנץ שבט יוסף באופן כללי א גאנץ אינטערעסאנטע גבול ווייל דא שטייט נאר די גבול דרום די גבול צפון גייט זיין בעצם די זעלבע גבול צפון פון מנשה וואס מ'גייט לערנען באלד אבער קודם זאגט די פסוק ויצא הגורל לבני יוסף און ער רעכנט אויס די גבול דרום דאס איז די אונטערשטע גבול פון יוסף און אזוי ווי אסאך גבולות דא ער הייבט אן פון מזרח פון די ירדן דארט ווי ס'איז יריחו און ער גייט אדורך ער גייט אדורך א באנטש פון שטעט אדער אזוי ווי לענדמארקס מען ווייסט ווי די גבול גייט צו יריחו צו א מדבר וואס איז עולה יריחו, צו בית אל וואס דאס איז לוז, צו גבול הארכי, ארכי איז געווען א מענטש, א משפחה וואס האט דארט געוואוינט, זיי האבן געוואוינט אין א פלאץ וואס הייסט עטרות, נאכדעם איז ער געגאנגען צו גבול היפלטי, ווייטער נאמען פון א מענטש לכאורה, נאכדעם צו א פלאץ וואס הייסט בית חורון תחתון, נאכדעם גזר, ס'איז א גרויסע שטאט וואס מיר גייען זען א מינוט, נאכדעם קומט עס אן צו די ים, און דאס איז די גבול דרום פון באופן כללי פון יוסף, אבער מער באופן פרטי בעצם פון אפרים, ווייל אפרים האט געוואוינט אונטן נעבן מער דרום און שפעטער מער אויבן איז געוואוינט מנשה. איז יעצט זאגט די פסוק ויהי גבול בני אפרים למשפחותם איז די גבול בני אפרים קודם רעכנט ער אויס די זעלבע גבול וואס מיר האבן יעצט געזאגט און ער זאגט עס זייער בקיצור עטרות אדר בית חורון הימה דאס איז נאר דריי סטעפס אנשטאט פון זיבן אדער אכט סטעפס וואס ס'שטייט פריער איז נאר דריי און ס'איז א סתירה בית חורון עליון בית חורון תחתון אבער לכאורה מיינט ער מער ווייניגער די זעלבע זאך און נאכדעם רעכנט ער די גבול צפון פון אפרים וואס ער זאגט המכמתת מצפון, און ס'פארט צו צד מזרח דורך תאנת שילה, ס'גייט עס דורך א פלאץ ס'הייסט ינוחה, נאכדעם גייט עס נאך א פלאץ ס'הייסט עטרות, נישט די זעלבע עטרות, יא נאך א עטרות, ס'איז א פלאץ נערתה און ס'קומט אן צו די ירדן, צו יריחו און צוריק צו די ירדן, דאס איז די גבול צפון פון אפרים, און נאכדעם שטייט נאך א זאך פון תפוח גייט די גבול צו די צו די מערב דורך נחל קנה דאס איז דאס הייסט ער רעכנט אביסל נישט ממש איין ליין וואס ער רעכנט מען האלט דא אינמיטן איז דא א פלאץ תפוח וואס פון דארט גייט עס אראפ ביז די ים אויף צד מערב און דאס איז די נחלת מטה בני אפרים און ער רעכנט נישט אויס קיין שטעט פון אפרים ער זאגט נאר איין זאך אז ס'איז געווען חוץ פון דעם איז געווען שטעט פון אפרים בתוך נחלת בני מנשה סאו אונז האבן געלערנט אז נישט יעדע איינע פון די ליינס פון גבול איז געווען ממש יעדע איינע אינעווייניג ווייל מטה אפרים האט חוץ פון די געגענט וואס אונז האבן יעצט אויסגערעכנט האט ער געהאט נאך שטעט וואס איז געווען שטעט פון אפרים וואס טעכניש איז געווען אין די לימיטס אין די תחומים פון בני מנשה און מ'האט געוואוסט ס'שטייט נישט דא די נעמען איז געווען ידוע הערים וחצריהן יעצט נאך א זאך וואס איז וויכטיג צו געדענקען דא איז חוץ דעם איז דא א גרויסע שטאט וואס הייסט גזר אונז האבן געלערנט פריער גזר איז געווען מער אויף די גבול דרום מער דרום מערב געגנט פון אפרים, דארט האט געוואוינט כנענים, און זיי האבן עס נישט מוריש געווען די גזר, ער האט נישט עד היום הזה, וואס שטייט אין פסוק האט אפרים נישט געקענט מנצח זיין די כנענים, ויהי למס עובד, אבער וואס יא, האט ער געהאלטן געמאכט צאלן טעקס, די מס הייסט טעקס צי עפעס אזוי, זיי האבן נישט ממש כובש געווען אבער יא געווען אביסל אונטערטעניג, למעשה שפעטער בימי שלמה האט מען עס יא, סאו זעט מען די ספר האט מען געשריבן ערגעץ אינצווישן, צווישן יהושע עד היום הזה און שלמה, דעמאלטס האט מען נישט כובש, שפעטער האט שלמה המלך יא כובש געווען גזר די כנענים פון גזר.